א גוטן טייערע איד'ן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער איין און פֿערציק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום הרב פנחס.
סאו חיים, א איד האט אריינגעשיקט א שאלה, ער זאגט אז אסאך, מען רעדט יעצט אסאך וועגן א רעסעשאן וואס גייט אפשר קומען, אפשר יא און אפשר נישט קומען, און אקעי לאמיך ארויסנעמען חיים, ער האט א, די שאלה איז לאנג און ס'באשטייט פון אסאך פרטים, ווייסט וואס לאמיך עס דא פארליינען חיים, דו ביסט דו ביסט די עקספערט, דו וועסט וויסן וועסט מחליט זיין וואס וויאזוי עס צו ענטפערן. סאו די שאלה איז אזוי, וואס מיינט א רעסעשאן? וועט עס וועט עס משפיע זיין אויף מיין פערזענליכן לעבן? און וואס טוט זיך מיט די פעדערל רעזערוו? וויאזוי קוקן זיי דערויף? און צו דורך דעם וואס מען הייבט די אינטערעסט רעיטס איז צו אויב דאס ברענגט נאנטער עס פארגרעסערט די אויסזיכטן אז ס'זאל אנקומען א רעסעשאן, פארוואס טוען זיי עס? און זיי טוען דאך דעסוועגן צו באקעמפן אינפלעישאן. וועגן דעם הייבן זיי די אינטערעסט רעיטס, סאו קומט אויס אז אינפלעישן איז א גרעסערע פראבלעם ווי א רעסעשן, ווייל זיי גייען הייבן אינטערעסט רעיטס צו באקעמפן אינפלעישן הגם ס'קען זיין אז ס'גייט פירן צו א רעסעשן. אקעי עד כאן השאלה, חיים העלף מיר קודם מאכן סדר דא, אסאך אינפארמעישן דא אין די שאלה אליין. האו עבאוט אז מ'פאנגט אן וואס ס'מיינט און וויאזוי ס'גייט אפעקטן מיין פערסענעל לייף, האו עבאוט מ'פאנגט דארט אן.
אקעי.

יעצט, איך פרוביר אייביג ווען איך הער אזעלכע מינע שאלות, און איך דארף מיך דאך יעצט אנגרייטן, יא איך האלט יעצט פאר פסח, איך גרייט מיך אן פאר פסח, לויט וויאזוי די לעצטע פאר יאר האב איך מיך אנגעגרייט פאר פסח, וואס איך האב געזען, כ'האב געזען פסח קומט אן, איך האב געזען פסח קומט אן איך טאר נישט האבן קיין חמץ, איך האב געזען איך דארף האבן מצה, איך גרייט מיך אן לויט דעם, סאו יעצט טריי איך מיך אויך צוריק צו דערמאנען להבדיל די ריסעשאן ביזנעס, וויאזוי איך דארף מיך אנגרייטן פאר די ריסעשאן, למשל ווען ס'איז געווען קאוויד, איז געווען מענטשן וואס זענען געלאפן אין האום דיפאו קויפן טוילעט פעיפער, דאס איז געווען וויאזוי זיי האבן זיך אנגעגרייט פאר דעם וואס זיי האבן זיך דערשראקן פון א רעסעשן. קען זיין ווייל זיי האבן געליינט ערגעץ אין א ביכל אז בשעת א רעסעשן איז נישטא קיין טוילעט, איך ווייס, בקיצור, מיט דעם, מען גרייט זיך אן לויט מעמאריס.
יעדער אויף זיין אופן, יא נישט נאר יעדער אויף זיין אופן, זאגסטו לויט זיין עקספיריענס פון די פאריגע מאל ווען ער האט געהאט אזא מין. אדער זיין עקספיריענס אדער לויט וואס ער האט געליינט אין בוקס אדער לויט וואס ער האט געהערט פון זיינע זיידעס, יעדער איינער לפי ווי ער שטייט.
אקעי. איך גיי, איך גיי, איך גיי דיר יעצט אויסזאגן א גרויסע סוד. אז אין יעדע רעסעשאן אין די היסטערי פון די יונייטעד סטעיטס זענען געווען געוויסע קאמפאניס און געוויסע מענטשן וואס זענען געווארן גרויסע ריזיגע עשירים ביי יענע רעסעשאן, אינקלודינג די מיני רעסעשאן וואס איז געווען אין טו טאוזנט און טווענטי ווען ס'איז ארויסגעקומען קאוויד און די מארקעט האט געטראסקעט, יעדער האט געמיינט ס'עק וועלט, די וועלט ענדיגט זיך דא, אלע פליגערס גייען זיין געגראונדעט, מען גייט עס מער נישט נוצן לעולם ועד, און און די ראודס גייען זיין ליידיג, און אלעס וואס מען האט אנגעבויעט פאר די לעצטע הונדערט יאר גייט זיך אפשטעלן, עס גייט זיין גארנישט ווערט מיט עס, עס איז געווען אסאך אידן וואס האבן געמאכט אסאך געלט דעמאלטס. פאר איך גיי ווייטער וואס איך וויל זאגן, וואס איך מיין ארויסצוברענגען, וויל איך זאגן א קוויק קוויק סטארי וואס איז זייער א פעימאס סטארי, א באקאנטע מעשה וואס איז דא, פון סעם וואלט.
סעם וואלט.
סעם וואלט.
ווער איז דער איד? ווער איז דער איד סעם וואלט? סעם וואלט איז געווען דער גרינדער פון וואלמארט.
אהא.
אקעי. קוקסט אן דער גרינדער פון וואלמארט איז געווען? וואו איז ער יעצט? ער לעבט שוין נישט. אבער ס'איז דא א פעימאס סטארי פון אים. אין נײַנצן הונדערט טווענטי נײַן איז באקאנט אז ס'איז געווען א מעידזשער מעידזשער ריסעשאן. ס'איז געווען סאך ערגער ווי עניטינג וואס אונז האמיר אמאל געזען.
די גרעיט דיפרעשאן, די גרעיט דיפרעשאן, דעמאלטס איז ארויס געקומען אסאך געזעצן וואס מען האט ארויס געגעבן אין די יונייטעד סטעיטס נאר כדי ס'זאל נישט קענען צוקומען נאכאמאל צו דעם ווייל מענטשן האבן פשוט פארלוירן טראסט אין די גאנצע פיינענשאל סיסטעם, FDIC, מענטשן האבן פארלוירן טראסט צו לייגן געלט אין באנק, היינטיגע צייטן איז נישטא אזא מין ווען דו האסט א מארטגעדזש וואס א חילוק נישט קיין חילוק וויפיל די אינטערעסט רעיט איז האסט געמאכט א דרייסיג יאריגע מארטגעדזש דו באצאלסט די מארטגעדזש, איז האסטו דיין הויז. דעמאלטס האט די באנק געקענט אנקומען איין טאג צו דיין טיר און זאגן האלא איך דארף צוריק די געלט ביז מארגן און אנישט נעם איך צו דיין הויז. איך באצאל די הויז יעדע חודש וואס הייסט ניין ניין ניין די הויז איז סעקיוריטי איך דארף יעצט צוריק די געלט.
טאקע?
יא, דאס איז געווען דעמאלטס, וועגן דעם האבן טויזענטער טויזענטער מענטשן פארלוירן הייזער, וועגן דעם, דאס איז געווען. דאס איז גערעדט נאך די קראך הייסט?
דאס איז געווען ביי די גרעיט דעפרעשאן פון נײַנצן טווענטי נײַן. אז די בענק זענען געווען ווי מען זאגט אויס. אויסגעליידיגט, זיי האבן געדארפט האבן יעדע פעני, זיי האבן צוריק גערופן לאונס, מענטשן האבן נישט געהאט צו באצאלן, האבן זיי פארלוירן די הייזער, אלעס האט געקראכט, און דעמאלטס איז ארויסגעקומען די געזעץ למשל אז מען קען דאס נישט טון היינט, ווייל מענטשן האבן פארלוירן טראסט, מען האט נישט געוואלט קויפן קיין הייזער. סאו ס'איז געווען ריסעשאנס איז ווייטער געווען עטליכע מאל, נײַנצן נײַנטי וואן גרעיט ריסעשאן, כ'דענק איך האב פריער געזאגט נײַנצן טווענטי נײַן, אקעי באט די קוואוט פון סעם וואלט וואס איך גיי יעצט זאגן

כ'האב מיך געפילט אביסל באגאדעלט, אז כ'בין, ווייל איך ווער געפרעגט די זעלבע קוועסטשען וואס סעם וואלט איז געווארן געפרעגט. אה, דו יעצט, עמיצער פרעגט דיך?
יא. וואס? כ'האב אנגעהויבן צו טראכטן, wow, איך בין שוין צוגעקומען צו סעם וואלט'ס גדלות, נאך האב איך אנגעהויבן צו כאפן, איך האב דאך מצות מיט ארבע כוסות, מיט מיט יום טוב פסח מיט שבת, איך בין הונדערט מאל מער פון סעם וואלט, באט לאמיר נישט אריינגיין אין דעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות.

און ער איז געבליבן שטיל אזוי ווי פאר דרייסיג סעקונדעס, וואס איך האב ערגעץ געליינט אמאל אז די דרייסיג סעקונדעס האט אויסגעזען ווי א אייביגקייט, אזוי ווי יעדער שטייט און ווארט וואו מען גייט, ס'קומט יעצט א קנאקעדיגע ענטפער. א גרויסע ביזנעס מאן, יא? וואס איז זיין מיינונג וועגן די רעסעשאן?
אקעי. שוין, ענטפערט ער אזוי, איי וואס, איי טאוט אבאוט איט, איך האב עס דורך געטראכט, און איי דיסיידעט נאט טו פארטיסיפעט. איך האב באשלאסן זיך נישט צו באטייליגן.
נישט צו באטייליגן דערין.
יא, זיך נישט משתתף צו זיין אין די רעסעשאן.
יא.
wow איך בין אזוי נתפעל פון די ענפער ווייל באמת וואס די ענפער זאגט איז אז דו טראכסט גוט אריין די ענפער די ענפער זאגט דאך אזוי די ענפער זאגט רוב מענטשן וואס ליידן פון א רעסעשן ליידן וועגן איין זאך אדער ווייל זיי ליינען צייטונגען אדער ווייל זיי ווייסן אז ס'איז דא א רעסעשן. וואס הייסט? סאו ווען דו דרייסט זיך אין בית מדרש אין מקווה און דו הערסט יעדער איינער רעדט האסט געהערט ס'איז דא א רעסעשן האסט געהערט אלעס קאסט טייערער. האסט געהערט ס'איז שווער צו טרעפן דזשאבס יעצט? האסט געהערט אז אז אז מענטשן דערלייגן געלט אין גרויסן? די מח פונעם מענטש איז זייער א סענסיטיוו זאך, ס'איז זייער א האקעלע זאך, און די מח פונעם מענטש ארבעט אז, חזל זאגן בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, יא? סאו סאו די מענטש ווערט געווייערד אין זיין סאבקאנטשעס גייט אריין. אז ס'איז דא א ריסעשן, און נאכדעם ווען ס'פאנגט אן צו קומען, ער וויל מאכן ביזנעס, ער קען מאכן א מיליאן דאלער אין א טרענזעקשן וואס ער גייט יעצט מאכן, ער זעצט זיך אראפ אין די מיטינג, וואס ליגט אין זיין קאפ ווען ער זעצט זיך אראפ אין די מיטינג? ס'איז דא א ריסעשן יעצט, מסתם האט יענער נישט קיין געלט יעצט. און נאכדעם די ווייב וויל גיין אין גראסערי קויפן, און זאגסט איר, העלא, דו דארפסט זייער אבאכט געבן יעצט וויפיל דו ספענדסט ווייל ס'איז דא א ריסעשן.

וואס איז ריסעשן? ריסעשן איז נישט קיין פסיכילאגישע זאך, ס'געשענט עכט א ריסעשן אין די עקאנעמי קען געשען א ריסעשן. באט דיין אייגענע לעבן, איך רעד יעצט בעיקר אויף די ליין פון די קוועשטן, האו וויל איט עפעקט מיי פערסענעל לייף?
וויאזוי ס'גייט עפעקטן דיין פערסענעל לייף איז דא איינס פון צוויי וועגן, עקשעלי איינס פון דריי וועגן וויאזוי ס'קען עפעקטן דיין פערסענעל לייף. איין וועג אז דו גייסט זייער שטארק ליידן פון דעם, און על פי רוב גייט דאס קומען ווייל דו ווייסט אז ס'איז דא א ריסעשן און יעצט דארף מען ליידן, סאו צרת רבים חצי נחמה, סאו יעצט טוט נישט אזוי שטארק וויי צו ליידן, לאמיר גיין ליידן צוזאמען מיטן עולם. אקעי.
יא, אזוי ווי להבדיל ירמי' הנביא האט געזאגט ער וויל אראפגיין מיט די גלות בבל צוזאמען, ער האט זיך צוזאמען, מיט קייטן, יא. יא, ניין איך לייג מיך אויך מיט, אקעי, סאו סייקאלאדזשיקלי גייסטו אריין אז יא יעצט ליידט מען, יעצט איז די סטייל פון ליידן, איך לייד אויך, אקעי. קודם, סאו האסט יענעם, האסט מסביר געווען פאר יענעם ער אז יעדער אינדיווידזשועל, יא ס'איז דא א רעסעשאן ס'איז אמת, יעדער אינדיווידועל האט א ברירה צו מיט געש אריינגעשלעפט ווערן דערפון מער ווי ער דארף, אדער יעדער אינדיווידזשועל לכאורה דארף זיך קענען אן עצה געבן און דאס לעבן זאל נישט זיין אזוי שווער אזוי רעסעסיוו געשטימט, יא אבער וואס מיינט די רעסעשאן פארן דורכשניטליכן מענטש? לאמיר קודם לאמיר צוריק גיין נאך א סטעפ פריער, פשוט עברי טייטש וואס מיינט א רעסעשאן? וואס מיינט א רעסעשאן? וויאזוי רופט זיך עס אפ אויפן יחיד? איז אויף דעם יחיד דעמאלטס האסטו געזאגט האסט א ברירה צו זיין. ער קען ווערן א עושר. דער יחיד קען ווערן א עושר ביי די רעסעשאן. אבער באמת וואס מיינט א רעסעשאן? וואס מיינט א רעסעשאן?
א רעסעשאן מיינט בעיסיקלי, לאמיר אנהייבן מיט אינפלעישאן.
אקעי.
אינפלעישאן איז בעיסיקלי, די אישו פון אינפלעישאן איז אז ס'איז דא אסאך געלט אין די גאס, און ווען ס'איז דא אסאך געלט אין די גאס ספענדן מענטשן אסאך געלט. מען קויפט זייער אסאך איין, ווען מענטשן ספענדן זייער אסאך געלט וואס עס געשענט איז אז די וועליו פון געלט גייט אראפ זייער שטארק, זאכן ווערן טייערער, די וועליו פון די דאלער ווערט זייער זייער שוואך. סאו וואס טוט מען כדי די וועליו פון די דאלער זאל נישט אזוי שטארק זאל נישט אזוי שטארק אראפגיין? מען מאכט אז ס'זאל זיין ווייניגער געלט אוועילעבל אין די גאס. וויאזוי מאכט מען ס'זאל זיין ווייניגער געלט אוועילעבל אין די גאס? דורך דעם וואס מען הייבט אינטרעסט רעיטס. אז מען הייבט אינטרעסט רעיטס קענען ווייניגער מענטשן עפארדן צו קויפן הייזער, צו קויפן געוויסע זאכן, מען האט ווייניגער עקסעס צו געלט, אז מען האט ווייניגער עקסעס צו געלט ספענדן מענטשן ווייניגער געלט, אז מען ספענדט ווייניגער געלט ווערט מער סטעיבעלייזד די עקאנעמי, איז די דאלער בלייבט מיט די וועליו און ס'ווערט נישט אזוי שטארק אינפלעיטעד די פרייזן פון זאכן.
פיין. אקעי, סאו נאכדעם וואס איז די שייכות צווישן הייבן אינטערעסט רעיטס און א רעסעשן? סאו מען הייבט אינטערעסט רעיטס, פלוצלינג קענען מענטשן נישט עפארדן צו קויפן קיין ריעל עסטעיט לאמיר זאגן, קיין הייזער, מען סטאפט צו קויפן הייזער, וואס געשען מיט די פרייזן פון הייזער? פאלט אראפ. פאלט אראפ, אקעי, נאכדעם איז דא מענטשן וואס קויפן יא הייזער אבער זיי צאלן אסאך אינטערעסט, וואס געשען מיט זייער הויז? אדער קענען זיי עס עפארדן אדער קענען זיי עס נישט עפארדן. און וואס געשענט אויב זיי קענען עס נישט עפארדן? די באנק נעמט עס צו. באנק קען עס צונעמען, קען קומען פארקלאוזשערס. וואס געשענט אויב ס'איז דא אסאך פארקלאוזשערס? לייגט דאס צו נאך א סיבה פארוואס פרייזן פון הייזער זאלן דראפן. ווייל נישט נאר נישט נאר נישט נאר מענטשן קענען נישט קויפן קיין הייזער ווייל ווייל ס'איז זייער טייער די מארגעדזשעס, ס'איז דא אויך אסאך הייזער עוועילעבל ווייל די באנק האט צוגענומען הייזער, סאו די אלע זאכן מאכט אז די פרייזן פון הייזער זאלן דראפן נאך מער, קומט א קאמפאני, און די קאמפאני וואס האט ביז היינט געלעבט אלעס אויף קרעדיט ליינס, זיי האבן געהאלטן אין איין בארגן פון די באנק געלט כדי צו קענען אנגיין ווייטער צו קויפן אינווענטארי, צו צאלן ארבעטערס, און אייביג האבן זיי געדארפט צאלן א געוויסע אמאונט פון אינטערעסט דאס צו טון, און היינט צו טאגס דארפן זיי צאלן צוויי אדער דריי אדער פיר מאל אזוי סאך אינטערעסט, סאו קענען זיי נישט אפערעיטן אויף די זעלבע וועג ווי זיי האבן געאפערעיט ביז יעצט, וואס געשען דעמאלטס? זיי סטאפן צו הייערן, איינער גייט א סטעפ ווייטער און ער מוז אפילו פייערן געוויסע עמפלויאיס, סאו וואס געשענט יעצט איז דא זייער אסאך מענטשן וואס בלייבן אנעמפלויט, סאו יעצט האבן זיי נישט קיין עמפלוימענט, אקעי שטעל דיך פאר דער מענטש האט נישט קיין עמפלוימענט, שטעל דיך פאר ער האט נישט פון וואו צו קויפן אין גראסערי, שטעל דיך פאר ער האט נישט ווען ער האט שוין יא פון וואו צו קויפן אין גראסערי ווייל ער איז געבליבן מיט זיין דזשאב, איז ער פון די פאר לאקי מענטשן וואס זענען געבליבן מיט זיין דזשאב, איז פרייזן פון גראסערי זענען ארויפגעגאנגען. פארוואס איז פרייזן פון די גראסערי ארויף געגאנגען? ווייל מהדרין וואס פראדוסט פאר דיך די מילכיגע טשיז האט געמוזט צאלן מער פאר אינטערעסט אויף די מאשינען וואס זיי האבן געדארפט קויפן, און די סיבה פארוואס זיי האבן געדארפט צאלן מער פאר אינטערעסט איז ווייל מ'האט געהויבן אינטערעסט רעיט, און אויסער דעם האט די מעניופעקטשור פון די מאשינען. געדארפט טשארדזשן מער געלט פאר די מאשינען ווייל זיי האבן געדארפט צאלן מער פאר אינטערעסט כדי צו באצאלן פאר די ארבעט וואס וואס מאכן די מאשינען און צו צאלן מער מאטעריאל און אזוי ווייטער ס'איז א קייט ס'איז א טשעין א דאמינא אפעקט. וואס האב איך געוואלט טון? כ'האב געוואלט אז די אז די שוויות פון וועלט זאל צוריק ארויף פון געלט זאל צוריק ארויף גיין א געלט זאל נישט זיין אזוי זיך געלט זאל זיך נישט וואלגערן אין די גאסן יא ממילא האב איך געמאכט האב איך מצמצם געווען די עקסעס די צוטריט וואס מענטשן האבן צו געלט. אבער די תוצאה דערפון קען זיין אז ס'ווערט ממש ס'ווערט א יקרות טאקע. ס'ווערט א יקרות, זאכן ווערן טייערער. און דאס איז א רעסעשן. און אדער מ'מאכט נישט גענוג געלט, און ס'איז אזויווי א דאמינא, ס'פאנגט זיך אן ערגעץ און ס'גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער און ווייטער. יעצט די פעדערעל רעזערוו דארף מאכן געוויסע דעסיזשענס לטובת הציבור, לטובת די לאנד. אבער פאר די יחיד אליין קען עס זיין שווער, איבערהויפט פאר איינער וואס איז נישט אין א ענווייראמענט וואס

די מענטש ווערט דיפרעסט. די מענטש גייט אריין אין א דיפרעשאן ווייל ס'איז דא א רעסעשאן. סאו וויאזוי רופט זיך עס אפ אויפן יחיד? אויף כל מיני וועגן, זאכן ווערן טייערער, ס'איז דא ווייניגער געלט עוועילעבל. אויפן יחיד וואס ס'גייט מיט מיט עולם גולם רופט זיך עס אן זייער שווער. אויפן יחיד וואס האט געהערט די ערשטע האלב פון אונזער שמועס, ער האט א געלעגנהייט צו ווערן יעצט א עושר. סאו לאמיר צוריק גיין צו דעם. אז לאמיר צוריק גיין צו דעם פאר א מינוט. די הסבר קודם וואס מיינט רעסעשאן האסט מסביר געווען,

ווערט מען א עושר ווען מען אינטראדוסט שטריימלעך פאר פינף הונדערט דאלער. אה אהה אהה. סאו דאס ווערט יעצט אהה פש דאס ווערט יעצט א פאפולער אייטעם. יעדער זוכט יעצט ביליג. יעצט א דאלער סטאר קען יעצט מאכן מער געלט ווי א ווי א פענסי דעלענסי וואס קאסט הונדערט מאל אזוי אסאך סטאר.

בומינג עקאנעמי פעקעדזש, ריסעשאן פעקעדזש, און דא וועסטו מאכן, וועסטו האבן אסאך מער מענטשן וואס זעלן קומען צו דיר בשעת ס'איז דא א סאו קאלד ריסעשאן. געוואלדיג, זייער קלאר, שוין דער שואל זאל ער מצליח זיין, קודם זאל ער נישט זיין באזארגט, יא אלעס וועט זיין גוט.

פייוו זירא טרי סעווען, אדער אימעיל עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי, נאכאמאל, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שקויעך חיים. מיי פלעזשער.